א גוטן ערב שבת קודש, פרשת משפטים און שקלים, און ס'איז אויכעט מברכן, און די וואך גייט זיין אן עמורדזשענסי, ווייל אזוי ווי ס'איז דא גרויסע נייעס אין שטאט אז דער באבובער רב זאל זיין געזונט פארט אויף ארץ ישראל, דארף מען געבן דעם עולם אביסל פוד פאר טאט וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן און נישט מאכן א חילול השם און נישט נאכלויפן פרעמדע יונגלעך און פרעמדע מיידלעך, דאנט געט קעריד עוועי ביקאוז וואס דו טוסט, גייט נישט נאר אויף דיין רעקארד נאר אויף גאנץ באבוב און אויף גאנץ בעק בעק בעק ביז צום הייליגן דברי חיים און נאך אזוי ווייטער סאו וואטש וואט יור דואינג ווייל יעדער קוקט ארויף אויף ענק און כ'האב נישט געוואלט ווארטן ביז איך געב ארויס דעם שיעור די וואך ס'קומט נאך א געהעריגער שיינער לאנגער שיעור ווייל עס איז זייער וויכטיג אז מ'זאל צוגרייטן די מענטשן וואס זיי פארן אז זיי זאלן ווי מ'זאגט זיין באהאווענט וויאזוי זאלן זיך אויפפירן. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, אזוי ווי דער באבובער רב זאל זיין געזונט פארט. מיט הונדערטער חסידים. כ'בין געווען ווען ער איז געווען אין בני ברק מיט אפאר יאר צוריק, ס'האט זיך דארט אפגעטון כן עין הרע כן עין הרע, כ'האב דעמאלטס אויכעט געגעבן מיין ווארענונג און איך געב איצט אויך מיין ווארענונג, און מען דארף וויסן מען קומט אויף א נייע פלאץ, אנדערע מענטשן, אנדערע פרויען, אנדערע אנגעטוענכצער. עטס וועטס באמערקן אז אין ארץ ישראל ווייסן זיי אפילו נישט וואס דאס איז די רעינבאו קאלערס אז דאס האט צוטוהן מיט משכב זכור? אלע חסידישע מיידלעך גייען אנגעטוהן מיט אזאלעכע קליידער. נאר איך קען נישט צו גיין רעדן צו א מיידל, דעט'ל בי די ענד חלילה, סאו צו די עלטערן קען איך אוודאי נישט רעדן וויבער דעט'ל בי איווען ווארס. בקיצור, גייען מער אויסגעלאסן, איר זאלט וויסן. אז די ארץ ישראל'דיגע אנטועכצער זענען אסאך ווייניגער צניעות'דיג ווי אונז, און זיי טענה'ן, איך האב גערעדט צו די מחנכות, איר זענט משוגע אזוי לאזט עטס גיין אידישע מיידלעך, טענה'ן זיי הרב ראזענבערג ביי אונז איז זייער הייס, עטס האטס נישט אזעלכע הייסע טעג און אזויפיל חדשים איבערן יאר, מילא אז ס'איז זייער זייער הייס קען מען דאך נישט פארלאנגען פון די קינדער אז זיי זאלן גיין אנגעטוהן מורא'דיג צניעות'דיג אזוי ווי אינדערהיים אין פוילן. דאס איז זייער אויסרייד פארוואס זיי גייען אזוי שוואך אנגעטון. וויל איך זאגן, עטס וועטס אנקומען דארט, עטס וועטס זעהן חסידישע מיידלעך, זענען נישט אזוי בצניעות'דיג אנגעטון, עטס וועטס ענק פארקוקן אויף איר, און עטס וועטס אנהייבן צו טראכטן, און פארוואס דארפן מיינע קינדער יא גיין אזוי מער צניעות'דיג? זאלט עטס וויסן אזוי, קומט אויף א נייע פלאץ, זענען זיך מעורר אלע מיני תאוות, פארוואס? ווייל ס'איז אנדערע מענטשן, ס'איז נישט די מענטשן וואס דו ביסט צוגעוואוינט צו זעהן, ס'איז נישט די צניעות. סאו, איך וויל זאגן פארן עולם, אז מען זאל צאמנעמען די קינדער און די בחורים און די מיידלעך און מען זאל רעדן צו זיי, דערס נאטינג ראנג, איך בין געווען יעצט אפאר חדשים אין בית וגן, בית וגן איז דא דארטן ספרדים, רוב זענען ספרדים, ס'איז דא אשכנזים אויכעט אבער רוב זענען ספרדים, איז דארטן געווען א סטאר ווי איך האב איינגעקויפט יעדן טאג נחמה, איך האב איינגעקויפט דארטן א סענדוויטש פאר פרישטאג, די העפליכקייט די פריינטליכקייט וואס מען האט דארטן איז אנבעליוועבל, פאר א קאסטומער אפילו. די ספרדים, זיי זענען צוגעוואוינט צו ליבשאפט, קוק ביי זיי ווען א ספר תורה, איינער איז עולה די ספר תורה, נאכדעם קישט מען אים, מען האגט אים, דאס איז זייער טרעדישאן, דער איז נאטינג יו גאנע טשעינדזש. איז למעשה קומט מען דארט אן און מען מוז זיין. ווען מען זאגט אמיון, מען מוז צוגעוויינען דעם עולם צו דעם, אין די זעלבע צייט, אויסער דעם וואס מען מוז זיין אמיון און מען מוז צוגעוויינען דעם עולם צו דעם, דארף מען זיך אליין צוגעוויינען מען זאל זיך נישט פארקוקן. יעצט בין איך איינגעשטאנען אין בית וגן, און ס'איז געקומען בעלז האט אפגעקויפט דארטן עפעס א א גאנצע, איך ווייס א בילדינג האבן זיי אפגעקויפט, די בחורים פון איין און צוואַנציק און העכער רוקן זיי דארט אריין, זיי האבן דארט עפעס צוויי הונדערט און פֿופֿציק בחורים, איז למעשה. האב איך זייער שטארק געארבעט אז מען זאל צוגעוויינען די בחורים צו די אטמאספעיר, ווייל זיי קומען אויך אהער, זיי פלעגן אריין קומען פינף זעקס שטיק, אין דעם זעלבן נחמה בעיקערי, מען האט זיי געגעבן א שיינע אויפנאמע, קיצור די סוף פון די גאנצע זאך איז געווען אז זיי האבן זיך זייער זייער זייער. שיין אנגעהויבן אויפצופירן, עד כדי כך איינמאל לויפט מיר נאך איינער אין די גאס, כ'האב נישט געוואוסט ווער ער איז, פרעגט ער איר זענט רב ראוז? זאג איך יא, זאגט ער איר זאלט וויסן, איר האט געזאגט א דרשה פאר די בחורים, ס'האט געדויערט א שעה, די דרשה איז דא, איך ווייס נאר נישט פונקטליך וועלכע וואך ס'איז געווען, ס'איז געווען אסאך וואכן צוריק, זאגט ער איך מוז אייך מורא'דיג מכיר טובה זיין פאר די דרשה, ווייל באמת'ן וואלט איך עס געדארפט זאגן, נאר איך בין דער ראש ישיבה און איך קען נישט אזוי רעדן, קיינמאל נישט אזוי גערעדט צו בחורים. אזוי ווי איר האט עס געזאגט האב איך יעדן געזאגט ער זאל עס אויסהערן, זאלטס וויסן וואו עטס זענטס, זאלטס וויסן וואס עטס מעגטס און וואס מען טאר נישט, און אז מען קוקט אויף ענק ארויף מער ווי אויף אן אנדערן מענטש וואס ער קומט דא וואוינען, און א בחור איז דאך א בחור, דו קענסט דאך נאך אויסגיין מיט א מיידל, די מיידל קען נאך אויסגיין מיט דיר, ס'דאך נישט פארהייראטע מענטשן, דארף מען אויף ענק זייער זייער זייער שטארק וואטשן. און ער האט מיר מורא'דיג באדאנקט פאר דעם. איך האלט ס'איז נישט דא נאך אזא געזונטע זאך. ווי צו רעדן אפן מיט וועמען מען דארף, מיט א בחור, מיט א מיידל, מיט אלע. יעצט וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא יעצט א פרשה וואס האט זיך אנטוויקלט פון א באבעווער אינגערמאן, פון פארטי-עיט, באבוב פארטי-עיט, וואס ליידער ליידער האט ער געלעבט א דאבל לייף, א דועל לייף, דועל לייף מיינט אזוי, ער האט געהאט א פרוי מיט קינדער מיט אייניקלעך אין בארא פארק, און ער האט אויכעט א שיקסע וואס האט חתונה געהאט מיט איר, מיט א שיקסע קען מען נישט חתונה האבן, אבער. א שיקסע? איז די שיקסע איז א דייטשע שיקסע? איך געדענק כ'בין געווען אמאל אין דייטשלאנד מיט איינעם און וואס איז געווען איז אז יענער איז געווען עפעס קראנק און די נורס אין שפיטאל האט אים זייער זייער שיין באהאנדלט זייער שיין דא געטאפט און דא געפאטשקעט ס'איז געווען מחי' האט ער געזאגט פאר א איד וואס ער איז געווען דעמאלטס אין די ביקור חולים מיט מיר כ'מיין איך בין געווען וועגן דעם איד, ס'א חבר האט ער געזאגט ווייסט די געפעלט מיר זייער שיין די שיקסע לאמיך דיר זאגן נאכדעם וואס היטלער האט געהארגעט זעקס מיליאן אידן געפעלט דיר נאך א דייטשע שיקסע? זאגט ער, יא אבער קוק וויאזוי זי גלעט מיך און זי פאטשקעט מיך, טו דו נאר וואס דו ביסט, זי גלעט דיך ווייל זי וויל דיך, זעהט אויס זי ווייסט אז דו האסט געלט, ווייל מ'קומט דאך אריין אין שפיטאל איינער מוז דאך באצאלן די בילס, איז קלערט זי, זי'עט דיך ווי מ'זאגט. און אונטערהאלטן זייער גוט, און דער סוף וועט זי דיך ירש'ענען אויך, חתונה האבן מיט דיר זי'עט דיך ירש'ענען, זאג, זאגט ער פאר יענעם, דו ווייסט אז די זעקס מיליאן אידן וועלן פיומען אויף יענע וועלט, זאלן דיך דערווערגן. דער קיצור, ער האט אנגעהויבן צו כאפן אז זי גלעט אים ווייל זי וויל פשוט נאכדעם ווען ער ווערט געזונט זאל זי אנהאלטן א קשר, נאכדעם וואס מ'וועט אנהאלטן א קשר, וועט מען קענען חתונה האבן, זיי וועלן קענען חתונה האבן מיט די דייטשע שיקסע, אבער זי מיינט גארנישט אים, זי מיינט גאר אים צוצונעמען דאס געלט. און ער געט א פרעג דעם איד, און זאג מיר, און וואס גייט געשען אויב דו וועסט נישט גענוג שנעל שטארבן און זי וועט שוין ברויכן האבן דיין געלט, וואס גייט זי טון צו דיר? זאגט ער, זי גייט דיך דערווערגן ביינאכט, זי גייט דיר געבן סם המוות. זאגט ער פאר דעם איד, דו ווייסט דו האסט מיך ממש געראטעוועט, איך האב הנאה פון דיר. דאס דארף מען וויסן, אז די חברה ווען זיי לויפן דיר נאך, זיי ברויכן נישט דיך, סעקס האבן זיי גענוג אין דייטשלאנד, און געזען ס'איז דא איינער מיט אפאר טאלער, קודם איז ער א מחותן, דאס דארף מען זייער זייער אבאכט געבן, א מיידל טשעפעט זיך אן אין דיר, און זי וועט דיך נאכדעם וועלן ירש'ענען, און ס'וועט זיין צרות. יעצט איז דא דא דער יונגערמאן, ער כאפט דאס נישט, האט ער געהאט א דועל לייף, ער האט געהאט א דאפעלטן לעבן, ער האט געלעבט דא מיט א פרוי מיט.

פון היינט מאל אן זאלט עטס וויסן איך פארקויף אייך נישט קיין ליגן. ארויפגעלייגט אויפן וועבסייט ווי ער האט ער האט חתונה געהאט אין דייטשלאנד ביים גלח ווי ער קישט זיך מיט די גויטע און מיט אלעם איך האב עס ארויפגעלייגט מען קען עס זעהן עס האט די טמא'נע כלי קען מען עס זעהן איז על כל פנים איז דאס איז א א פארטי עיט סטארי באבוב פארטי עיט איז זייער נישט קיין שיינע מעשה. און יעצט לאמיר גיין ווייטער, איז דא איינע פון די געלונגענסטע משפחות, גיי נישט זאגן קיין נאמען ווייל ס'איז נישט א יעצטיגע פרשה, איינע פון די געלונגענסטע משפחות אין באבוב פארטי עיט, וואס ער האט זיך אנגעטשעפעט אמאל פארטאגס ביים ים ביים וואסער דארטן סוף בארא פארק, האט ער זיך אנגעטשעפעט מיט א שפאניאלע שיקסע, נישט וויסנדיג אז זי האט א בויפרענד אויכעט, און דער בויפרענד האט אויף איר געוואטשט, און האט אים אנגעהאקט און אנגעמכה'ט אים געוואלט הרג'נען. נאכדעם איז דא נאך איינע פון די חשוב'ע משפחות, חשוב וואס חשוב הייסט, און וואס ער האט געטון איז איז אן אנדערע זאך. ער האט געארבעט אמאל אין באבוב אין חדר, און ער האט מאלעסטעד קינדער. איינס נאכן אנדערן. ס'איז דא ליידער זייער אסאך קינדער וואס זענען געווארן מאלעסטעד פון אים. מ'האט געזעהן אז ס'טויג נישט און ער איז א געלונגענער מענטש. איז מען געגאנגען מ'האט אים גענומען אז ער זאל זיין דער גבאי צדקה פאר א גרויסן מולטי מולטי ביליאן דאלער אינוועסטמענט פירם וואס די פירם געט אסאך צדקה און אזוי ווי ער איז דאך א באבעווער יונגערמאן און דער ביליאנער איז אויך א באבעווער תלמיד איז ווען ס'פעלט אויס צו פארשטאפן א לאך אין באבוב איז באבוב דער ערשטע אויף די ליסטע. ווען ס'קומט אריין רווחים ווייסט ער וויאזוי צו צוטיילן דאס געלט, און געווענטליך געט מען עס פאר צוויי גרויסע מוסדות, הוטנער'ס מוסד, חיים בערלין, און פאר באבוב, און אים האט מען אריינגעשטעלט דארטן נישט ווייל ער איז דער געלונגענער מענטש, מ'האט אים נישט געוואלט פארלירן ווייל ער איז א געטרייע מענטש און א געלונגענער מענטש, אבער ער איז געווען א טרענזאק, טרענזאק ערשטער גראד, ער האט יעדן באבובער יונגל אנגעטרענט. סאו איך וויל ענק פרעגן, יו פיל קאמפטעבל וויט אלל דיס סטאריס? און צו דעם, דער וואס עטס פארטס יעצט אויף ארץ ישראל, דאס איז א געוואלדיגער תיקון פאר באבוב, ווייל למעשה, האט באבובער רב נישט געקענט פארן אויף בת ים, דער אלטער רב שלוימעלע, ווייל ס'איז דארטן געווען, די קבלנים האבן גע'גנב'עט, איך מיין, איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען דארט, עפעס איז געווען אז ער האט יארן נישט געקענט פארן אויף ארץ ישראל, היינט ווען רב שלוימעלע קען ווען פארן אויף ארץ ישראל, קען ער ווען אויספועל'ן דעם גואל צדק. אדער עס קען זיין פארקערט. ווען ער וואלט נישט געבעקט אזויפיל די חזירים ער האט אזויפיל געבעקט אין באבוב די חזירים מיר, מיין ווייב האט א פרענד וואס זי איז אליינס אריין צום ר' שלוימעלען און זי האט אים פארציילט וואס דא גייט פאר אין חדר אז מען פעצלט מיט אלע קינדער אזוי ווי איבעראל, נישט געווען אנדערש ווי איבעראל און באבובער רב האט דעמאלטס נאך נישט פארשטאנען צו דעם ווייל קיינער האט נישט פארשטאנען, ס'האט גענומען די רבנים אזא משוגענער נחום ראזנבערג זאל זיי מסביר זיין וואסערע א דענט דאס מאכט פאר א קינד. איי וואס איז דער חילוק וואסער א דענט ס'מאכט אז אין די תורה שטייט דער זכר לא תשכב משכבי אשה, אויף די תורה האט ער געקלערט מ'עט שוין אמאל קענען תשובה טוהן דערויף, איז במילא זייער זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן אז די אמאליגע רבנים האבן נישט פארשטאנען צו דעם, איז א פרוי איז אריין צום באבובער רב און זי האט פארציילט וואס דער מלמד האט געטוהן מיט איר קינד, האט באבובער רב געזאגט פאר דער פרוי. בארואיג דיך, וסוף כל סוף איז יענער א טאטע פון אכט קינדער, אז איך ווארף אים ארויס, דעמאלטס וועלן די קינדער נישט האבן קיין פרנסה, דער טאטע וועט נישט קענען געבן פרנסה פאר די קינדער, און למעשה איך וועל רעדן מיטן מלמד ער זאל עס נישט טון מער, ער האט נישט געכאפט אז דאס איז א דענט פאר עווער ענד עווער, האסט געמאכט אן עקסידענט מיט א קאר, ביסט אריינגעפארן אין א צווייטן, ענד איטס נעווער גאנא קליר. למעשה האט אים באבובער רב געהאלטן און האט מטמא געווען נאכדעם נאך קינדער ווייל צו די חברה העלפט נישט קיין רעדן איז למעשה די קומט מיט אסאך היסטערי אזוי ווי יעדעס חסידות איך זאג נישט ס'איז ארגער ווי ערגעץ אנדערש. כ'דענק ווען איך האב געמאכט א אויפרוף אין באבוב יארן צוריק למעשה א קינד, געווען דארט עפעס א גרויסער קנאי, איך קען אים אויפן אויסקוק כ'ווייס ווער ער איז אבער איי דאנט קעיר. און איך בין געגאנגען צום קידוש אונטן אזוי ווי יעדער גייט אראפ, און כ'האב גענומען מזל טוב פון יעדן אזוי ווי יעדער, כ'פיר מיך אזוי ווי יעדער, מ'זאגט אין רוים יו דו עז די ראומענס דו, און ס'איז געווען א מחיה, און צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איז געווען דארט עפעס א משוגענער קנאי, און ער האט געוואלט אנהייבן צו שרייען ברבים, נישט וואס איך קעיר, ווייל. יא, איך בין שוין אזוי צוגעוואוינט, פלעג אלץ לערנען ס'איז דא א זאך וואס הייסט מידת השוואה, השוואה הייסט זאל ביי דיר זיין שבחים די זעלבע ווי ווען ווען דעי קורס יו אאוט, האב איך קיינמאל נישט פארשטאנען וויאזוי קען דא זיין אזא זאך, ממש אזא מציאות? כ'מיין יא ביי גרויסע צדיקים, נארישקייטן, איך האב אויך מידת השוואה, כ'האב שוין אזויפיל פראסקעס געכאפט אז ס'איז ביי מיר שוין נישט קיין גרויסע. געמינע, איטס אלל די סעים ארעדי. עניוועי, די זאכן מוז מען געדענקען, נישט ווייל איינער וויל ענק חלילה וויי טוהן, דער עולם מיינט יא מען וויל וויי טוהן, קיינער וויל דיר נישט וויי טוהן, מען וויל צו דיר רעדן אפן און פוינט בלענק, יו שוד טעים יור ענימעלס, יו העוו טו טעים דעם, און איך זאג ענימעלס ווייל יעדער מענטש וואס דער אייבערשטער באשאפט אים, ליטעל דו יו ריעלייז, ער באשאפט דיך מיט א הויקער, און דער הויקער איז אז דו האסט א סעקס דרייוו, דו לויפסט לויפסט נאך נאך מיידלעך, נאך פרויען, נאך מחילות, נאך פופיקלעך, נאך אלע חזיריי וואס איז דא. דאס איז דער מענטש, ער האט א סעקס דרייוו. איז למעשה וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז יעדער קומט זיך מיט א שמוציגע היסטערי, מען דארף זייער זייער שטארק וואטשן. פארסט מיט פרעמדע קינדער, פרעמדע פלעצער, גייסט אריין אין א מקווה, זיצט דארט א חזיר וואס ער האלט אז דו וועסט אים קיינמאל נישט קענען דערקענען, איז וויל איך ענק אויסלערנען איין זאך, ברענגטס אריין מיין טיטשינג, מיט אנדערע ווערטער, אז איינער טרייט דיך אנצוטאטשן אין מקווה אדער ער שטופט זיך אריין אין זיין פופיק אין דיין מחילה, זאלט עטס מאכן זיכער, די ערשטע זאך, שרייטס יפה צעקה בין לפני גזר דין בין לאחר גזר דין, זיך נעמען שרייען חזיר וואס שטופסטו דיך אריין אין מיר און די מינוט דו וועסט דאס טון, אויב ס'עט נאך זיין איינער וואס האט א חשבון ס'איז פרעמדע מענטשן און מ'עט מיך נישט כאפן. ער גייט שוין נישט טאטשן קיינעם, נא נא נא נא, דעטס וואט יו שוד טריי טו מעיק שור דעט יו טיטש די טשילדרען. נאכדעם ביים טיש וועט מען זיך שטופן טויזענטער מענטשן און ביים דאווענען, ניינציג פראצענט זענען די מחילה שטופערס, זיי מיינען נישט דעם טיש, זיי מיינען נישט דעם רעבן, זיי מיינען די מחילה, פרעמדע מענטשן, ס'דיפרענט מיעט. טעיסט דיפרענט, אינו דומה דג העולה מאספמיא לדג העולה בעכו, ס'אן אנדערע חברה, און עטס זאלטס אבאכט געבן ווייל עטס דארפטס וואטשן ענקער נאמען, יעצט ר' שלוימעלע האט נישט געכאפט אז דאס איז אזא געפערליכע דענט, און איך זאג ענק מ'דארף וואטשן אויף דעם ווייל דאס איז די מאוסט הארעבל דענט וואס מ'קען געבן פאר א קינד, יעצט ס'איז דא נאך איינער וואס איז געווען א מלמד אין באבוב דאס הייסט אין. טאראנטא. א ביטערער חזיר געווען. ער האט געטון וואס מען טאר נישט. ער פלעגט פארלערנען משניות פאר די קינדער, פלעגט ער האלטן איין קינד ביי זיך אויף די שויס, און מיט איין האנט איז ער אריינגעקראכן צו אים אין די הויזן, און מיט די צווייטע האנט האט ער געטייטלט אויפן די משניות. און נאכדעם ווען ער האט געענדיגט מיטן קינד, פלעגט ער גיין נעמען און זיך וואשן די הענט. און שטעלט אייך פאר. און ס'איז געווען נאך א מלמד דארטן וואס איז אויך געווען אין די זעלבע. חדר, און דער מלמד איז א נחמה רבקה חסיד, איך ווייס נישט ווי מען זאגט עס קראכמע טראכמע, נחמה רבקה איז א חסיד, שוין, בקיצור, און ער פלעגט אויך טון די זעלבע חזיריי מיט די קינדער, און מען האט זיי ביידע ארויסגעווארפן בו ביום, דעם זעלבן טאג בעצם היום הזה האט מען זיי ביידע ארויסגעווארפן. איז נחמה רבקה צוריק געקומען דא אויף אמעריקע, און ס'הייסט ער גייט פאר טערעפי, און ער דרייט זיך ווידער צווישן געזעלשאפט.

שוין. ביז ס'איז געקומען עפעס א פרענק, ער איז געווארן גרויס, און ער האט אים גענומען אין בית המשפט. כ'האב שוין דאס אלעס פארציילט אמאל, דאס איז נאר ווען מ'זאגט חוזר חלילה. און מ'האט אים געגעבן, שטעל דיר פאר, זעכצן שעה צו זיצן אין תפיסה. מ'האט נאך צוגעלייגט נאך זעכצן יאר. סא זעכצן יאר און זעכצן שעה. ווי האט יענער דזשאדזש געזאגט? ער גיבט אים זעכצן שעה עקסטער ער זאל קענען אפמאכן פארוואס ער איז געזעסן זעכצן יאר. און ער פאלט אין תפיסה. און איז דארטן פייגערן. זענען זיי געקומען דא צום רב, צום היינטיגן באבובער רב, זענען זיי געקומען אז מען גייט נאך געלט פאר לויערס, האט ער געזאגט אזוי, כ'געב נישט איין פרוטה פאר קיין לויער, קומסטו מיר זאגן אז זיין ווייב האט נישט צו עסן, זיינע קינדער האבן נישט צו עסן, בין איך דיר מחיוב צו געבן, ווייל די קינדער און די ווייב זענען גארנישט שולדיג אז דער טאטע איז א חיה, א מזל אז די סאטמארע בהמות האבן נישט געוואוסט דאס, זיי האבן אונטערגעשריבן אויף מיר, וואס האבן זיי געקלערט צו שרייבן אונטער אויף מיר, וואס איז מיין ווייב מיט די קינדער שולדיג, פארשטייסט אז סאטמאר האט נישט קיין שכל, איך געב אים אסאך קרעדיט פארן היינטיגן רב. איז למעשה אויף לויערס זאגט ער זאל ער פאולן און שמאכטן אין תפיסה וויפיל ס'גייט אריין און ער איז גערעכט מיט דעם ער האט דאך מכשיל געווען קינדערלעך פאר גארנישט און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך אין באבוב פירט מען א טונקעלע שלש סעודות אבער אין א קורצע צייט וואס דאס איז גוט אבער ס'איז זייער נישט גוט ווייל דער חזיר שטייט שוין דארטן נאך פאר די לייטס לעשן זיך אויס און ער שטעלט זיך שוין מיט יענעם מ'דארף זיך רעכענען מיט די אלע זאכן. מ'קען נישט זאגן מיין טאטע האט אזוי זיך געפירט און מיין זיידע, דו און איך ווייסן נאך נישט אין דיין טאטענס צייט און אין דיין זיידענס צייט ווי אפגעהיטן ס'איז געווען, דער וואז נעווער קלין האוז אין קיין שום חסידישע מקום. און דעם איז מיין מלחמה געווען אזא ביטערע מלחמה מ'האט מיך געלייגט אין חרם ווייל מ'האט געטענה'ט דו הרג'עסט אוועק א טראדישן וואס מ'פירט זיך שוין יארן לאנג. הונדערטער יאר און אפשר טויזענטער יאר. איך הער זאגן אז כ'האב מוחה געווען אז מ'זאל נישט פירן טונקעלע שלש סעודות'ן אין טאראנטא, האט מען עס געמאכט אז ס'איז דא א זייגער וואס איז אנגעצינדן און מ'קען זען אלעס, דאס געמאכט ווייל איך האב מוחה געווען, איך האב הנאה. קינדערלעך, איך בין נישט קיין פרעמדער צו ענק, איך וויל נישט שלעכטס פאר אידן חלילה. יו רעד מי ראנג, ביקאוז יעדער רב און יעדער מלמד און יעדער מגיד שיעור און יעדער טיטשער איז געווען א חזער'סטע, ס'הייסט. און זיי האבן דאס נישט געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען. יעצט אז עטס פארטס אהין, די צייטונגען גייען דארט זיין, דאס זאלט עטס וויסן קלאר, אלע צייטונגען גייען דארט זיין, ענד עט די ענד אוו די דעי, איף יו גאנא מעס אפ, סאו יו דידנט מעס אפ פאר יורסעלף, יו מעסד אפ פאר באבוב, האסט אזא שיין חסידות אראפגעברענגט אין דר'ערד אריין, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל א האלב יאר, זיי געבן מיר אזויפיל קאמפלימענטס, עס איז נישט דא דאס גלייכן וואס פאר א קאמפלימענט זיי געבן מיר, וואט א גוד דזשאב איי דיד, און די, מען רעדט זיך פון מחנכים וואס זיי פירן בית יעקב'ס און די.

דער בהמה איז געלאפן זיך לעקן צו סאטמאר אונטערצושרייבן קעגן מיר, ווער איז ער צו מיר, וואס האב איך מיט אים, וואס האט ער געוואלט פון מיר, און איך וועל ענק זאגן נאך א זאך, נישט דער באבובער רב דער פאריעט איז א שטאטסמאן, עס איז אזוי ווי זיין טאטע איז א שטאטס, איך האב גוט געקענט זיין טאטן, ער איז א שטאטסמאן, ווען נישט דאס, וואס ער איז דער שטאטסמאן, וואלט ער דאך נישט צוגעלאזט דעם שידוך אויך נישט, ווייל געזאגט די רבנים האבן אים געלייגט אין חרם, ער האט געוואוסט ווער רבנים זענען, און וואס דאס פעצל איז, און וואס חרמות זענען, דאס איז אלס א באנטש אוו דזשאוקס וואס מען לייגט ארויף אויף מענטשן וואס זיי ווילן פראטעקטן אינעסענט טשילדרען, דעטס אלל איט איז, און במילא האט ער געזאגט פאר יענעם, לאך דיך אויס, דו האסט מיט די אלע חרמות גארנישט. ארויפגעגאנגען אויף א פאפיר און ווער ס'האט זיך דארט אונטערגעשריבן איז עתיד ליתן את הדין און זיי באצאלן טאקע. ס'האלט מיך אין איין קאלן, יעצט האט מיך אויך געקאלט איינער און געשען עפעס אן אומגליק אין די משפחה, ער האט נישט געוואלט זאגן פונקטליך וואס, זאג איך ווהא דע העל קעירס, עס האט נישט מיט מיר, דא איינער יעקב שמעון כהן, עטס האטס אלע געהערט פון אים, און נחמיה וועבערמאן, צוויי שותפים געווען אפצושניידן קארף די בארד. און קארף, שטעל דיר פאר איינער פון די חסידישסטע אידן אין ליבאוויטש קומט אריין אן א בארד, און דער רבי קוקט אים אן און ער פרעגט אים וואס איז דאס? האט ער געזאגט רבי איך האב פארגעלערנט תניא האט מען מיר אפגעשנאטן די בארד, און מען האט פארציילט פארן רבין אז אין אלע מקוואות קאכט מען זיך וואסערע א גוטע דזשאב מען האט געמאכט, מען האט אים געכאפט אריין אין א קאר, און ער פרעגט דעם רבין רבי זאל איך עפעס טון? זאגט ער חס וחלילה ער האט מיט אייך ניט געטשעפעט אינגאנצן ער האט געטשעפעט מיטן בעל התניא, און ער האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל שם טוב און זיי וועלן זיך נוקם זיין. ס'האט גענומען די נקמה זייער א לאנגע צייט, ס'האט גענומען כמעט דרייסיג יאר, און די נקמה האט זיך אזוי נוקם געווען אז דער ווארדן אליינס האט געשיקט א בריוו פארן דזשאדזש אז מ'האט געשיקט דא א מענטש וואס איך גיי אים געבן הונדערט און דריי יאר, אונז האמיר נישט אזא מין טערמין אינגאנצן, פארן גרעצטן רוצח האט מען נישט געגעבן אזא מין טערמין. זעהט אויס דער ליבאוויטשער רבי האט יא געוויסט אז ס'עט זיין א יד השם באמצע, וואס גייסטו טשעפען מיט יענעם, וויל ער לערנען תניא וויל ער נישט לערנען, האלטסטו יא פון זיין דרך האלטסטו נישט פון זיין דרך, אויף וואס גייסטו יענעם אפשניידן די בארד, דער ליבאוויטשער רבי האט געפייערט, קוקטס נאך אין תשמ"א אין זיינע ליקוטי שיחות פרשת פנחס, ער פייערט אז א בארד דאס איז געווען ביי א איד די די די הייליגסטע זאך, מ'האט זיך פאר דעם מוסר נפש געווען, דזשאסט ביקאוז היינט ליידער שטיצט זיך יעדער די בארד. און מען קומט אריין מיט א שטריימל און מיט א געשטיצטע בארד, מיינט נישט אז דאס איז נישט הייליג, דאס איז די הייליגסטע זאך וואס איז דא, הייליגער פון דעם קומען זיי נישט, און דא האט מען אנגעכאפט א מענטש און אפגעשניטן די בארד, יא, סאטמאר עטס באצאלטס א פרייז, און וועגן דעם די יוגנט קאקט זיך אויס אויפן גאנצן רבינו יואל מיט זיין שיטה, דעי בעליוו איטס פול אוו שיט. ווי איך בין אייביג מסביר, נישט חלילה אז דער רבי איז געווען פול אוו שיט, נאר ער האט געהאט די ריטנאויער מיט טירנאויער מיט די אלע שמות הנרדפים, שייע ווייס, דער באס דרייווער, אז מען האט אים באשטעלט צו זיין א דרייווער אויף א שמחה, און דער חתן ווארט, און ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען, און ער איז געוואויר געווארן ווייל די שמחה איז נישט געווען געמאכט אין בית רחל האל. סאו שייע ווייס, דו האסט טאקע נישט געהאט וואס צו טון? האסט געמאכט א שיינעם ספר, קיינער זאגט נישט אז נישט, שרייבט ער אריין אז דער דער די המדפיס מפראג, דער אלטער בחור, ווייל דער שפתי חכמים איז געווען נעבעך אן אלטער בחור, עס האט זיך נישט געטראפן קיין שידוך, וואס איז אויך געווען זיין שולד, הייסט, מאכט ער פון דעם כל הליצה ליצנות. מאידך גיסא ווייסט מען אז דער מיטל בעלזער רב האט מקפיד געווען אז מען זאל לערנען דווקא אין א חומש וואס האט אין זיך שפתי חכמים, ווייל ער זאגט אז רוב כלל ישראל האט עס אנגענומען, און עס איז געדרוקט אין אלע ספרים, אין אלע פירושי פרשות. און ער איז געגאנגען, האט זיך אנגעדאסט אויף דעם מדפיס מפראג, און האט אנגעהויבן קראנק צו ווערן, און ס'האט אים אנגעהויבן צו באטרעפן דער שלאק, אחר כך האט ער געשיקט מען זאל אים איבערבעטן, נו ווי קע און כ'הער ער האט אפילו ריטריווד ווען ער האט ארויסגעגעבן נאכאמאל דעם ספר, אבער ווער, ווער, יעדער האט זיך איינגערעדט, ער האט געמאכט עפעס א ספר, האט זיך יעדער איינגערעדט, איך בין און איך מעג און איך קען שוין טון וואס איך וויל, איך מעג שוין טרעטן אויף אלע פריעריגע גדולים, א מורא'דיגער חורבן וואס מ'האט אנגעמאכט. פארשטייסטו מיך? און קוק אן נעבעך וויאזוי ער באצאלט א ביטערע פרייז, איך בין נישט דעם אייבערשטנ'ס לויער, אבער ער באצאלט א ביטערע פרייז מיט די קינדער, מיט די אייניקלעך, מיט אלעם, און ס'מוז נישט זיין ס'איז וועגן דעם, קען זיין ער האט געטון נאך זאכן וואס אונז ווייסט מען נישט. יעצט ווער ס'געדענקט א באקאנטע מעשה אין קרית יואל, איז געקומען איינע פון זיינע אייניקלעך, און זיי האבן פארציילט פאר די פאליס, זיי האבן פארציילט אזוי, און דער טעלעוויזשען איז דארט געווען, און זיי האבן, ער האט פארציילט אזוי, דער טאטע פלעגט מאכן משכב זכור מיט די קינדער, פרייטאג צונאכטס, כמצוה זמן עונה, דער אייניקל האט געוואוסט וואס ס'גייט פאר, האט ער נישט געוואלט מיט אריינגיין אין בעדרום, מען האט אים גערופן קום אריין אין בעדרום, האט ער געזאגט איך גיי נישט, און ער האט נישט געוואלט אריינגיין, האט אים רב שייע געפרעגט, וואס עפעס פאלגסטו נישט דיין טאטן, וואס גייסטו נישט מיט דיין טאטן אביסל זיך אינדזשויען, און עס איז געווען אויף טעלעוויזשן און ער האט עס געזאגט אין פראנט פון טעלעוויזשן, ער האט געזאגט פארן טאטן, טאטע קוק מיר אין פנים, קוק מיר אין פנים האט ער געשריגן, און ער איז אנטלאפן נישט פון לעבן דעם טעלעוויזשן. איין שיינעם טאג טרעפט דער שלאק פאר די אלע זינדיגע. מיט יארן צוריק האט מען געמאכט אין ווילימס א מסיבה צו געזעגענען זיך מיטן קלויזענבורגער רב. ער איז געפארן אויף ארץ ישראל. איצט איז ער דורכגעפארן מיט אלע סאטמארע קינדער. ער האט אנגערייצט פרעמדע קינדער וואס האבן נישט געהאט קיין שום רעכט זיך צו מישן אין די אלע זאכן. און ער האט געזאגט די קינדער זאלן ארויסשרייען און פרעגן נו, ס'איז שוין געווען די לוויה? מ'האט גענוצט דא די קינדער לכם לכל צרכיכם. נישט נאר פאר סעקס. אן א מענטש, מען באגראבט אים, מען באשמוצט אים, פארוואס האט דאס געמאכט א ספר? עס פארגעלערנט אור החיים הקדוש, מען האט שוין געהערט אזאנס, ער איז געווען א מלמד אויך גראדע, געווען א גוטער מלמד. סאו רבותי איך וויל ענק אויסלערנען א כלל, וואס מען האט ענק געלערנט אין חדר, און אויף וועם מען האט ענק געלערנט, עטס זאלטס שרייען, זאלטס עטס וויסן עס איז שקר און בלאף און עטס זאלטס עס נישט טון, עטס זאלטס טון פונקט דאס פארקערטע, און איך האלט אז מ'זאל זען צו רעדן מיט די בחורים ווי פריער, פאר ס'קומען די געסט און פאר ס'קומט דער שבת. מען זאל רעדן מיט זיי אפן סעקס טאלק, ווייל טאמער חלילה גייט עטס דורכפאלן דארט, וועט עטס חלילה אויסזען אזוי ווי ר' שלוימע'ל האט אויסגעזען. ר' שלוימע'לס קאנטראקטערס האט מען באגנב'עט, און צוואנציג דרייסיג יאר האט דער איד נישט געקענט פארן אויף ארבעטן באבוב ים, און אין גאנץ ארץ ישראל האט ער נישט געקענט, מען האט אים געזוכט איבעראל, שולדיג געבליבן אסאך געלט. קען זיין ס'איז געווען א ליגעל בענקרעפסי, איך ווייס נישט. קיין גנב איז ער נישט געווען ר' שלוימעלע. נאר וויל קומען לידי. און קוק זיך איין ער איז מצליח אין ארץ ישראל הייסט פון די חסידישסטע און פון די שענסטע מוסדות וואס איז דא דארט איז לעבן דעם אין בני ברק איז דא א גרויסע סטאר א סטאר וואס מ'פארקויפט עסן איך קום דארטן זייער אסאך מאל אן איך יעצט אויך געווען אין ארץ ישראל געווען אפאר מאל דארט כ'האב קיינמאל נישט געזען א באבובער בחור אינעם סטאר ס'איז ממש נעקסט דאר ס'איז כמעט די זעלבער בילדינג אבער ס'איז נעקסט דאר קיינמאל וועסטו נישט טרעפן א באבובער בחור זאל זיך דרייען אין סטאר דארט. כ'וויל אבער ענק זאגן א סוד, יעדער ווייסט עס, אבער א סוד, אז מען לייגט אריין אין קינדער'ס חינוך נעמט מען ארויס, און דאס זאלטס געדענקען, און דער חינוך איז נישט אז איך זאל קענען וויסן פונקטליך וואס טייטשט דער ווארט מיט יענע ווארט און כאפן א פראסק פאר וויסן די פלאץ נישט, דער חינוך איז קדושה וטהרה, קיינער טאר דיך נישט טאטשן. און ביים דאווענען טאר זיך קיינער נישט שטופן לעבן דיר, און ער מאכט מיט די הענט אזוי, און מאכט א איי וויי וויי וויי, און געט א כאפ אזוי יענעם'ס פיפיק, די שיינע זיידענע בעקיטשעס, די אמעריקאנער, די גייט אזוי אראפ, נאכדעם ביי די מחילה קומט עס ארויס אביסל, אין פראנט ביים פיפיק קומט עס אויך ארויס, און די חזירים ווייסן זיך דארטן וויאזוי צוצושטעלן, ס'איז לוקס טעמפטינג, ווי העוו טו סטאפ דעט, אונז זעמער די גראון אפ, אונז זעמער די נעקסטע דזשענערעישן, דעיס איז זייער וויכטיג. האטס אלע א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, ס'עט נאך קומען מערטשעם א שיינער לאנגער שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף.